ביי דעם אוהל השמחה, אוהל אנשי חיל פון שמחה גראס, ווייל ס'איז געשען במשך די יאר א שריפה וואס האט פארברענט די גאנצע קאך און נאך זאכן, ס'גייט נישט זיין דארטן קיין סעודות וואס מ'האט געמאכט אלע יאר, די מוסדות פון צפת זענען דארטן האבן זייערע סעודות, מוסדות פון צפת גייען איבערנעמען דעם פלאץ אויף ראש השנה דאווענען, ס'וועט זיין דארטן מניינים פון דאווענען אויכעט מיט די מוסדות מיט די גאנצע ברען. אבער פון דינסטאג ביינאכט, מיטוואך, דאנערשטאג, פרייטאג, און ביי די נעילה פון ראש חודש, פון ראש השנה, גייט זיין אזא מצב. נאר פון, מען גייט עס אנרופן די ריטריט, ריטריט פון אומאן. ריטריט. מען גייט זיך טרעפן דארטן אין אומאן די טעג, פשוט צו פארברענגען אויף קאוטש, אויף פופים. זיצן פארברענגען מיט ניגונים, יעדער איינער וואס האט א גיטאר, יא, יעדער איינער וואס האט א גיטאר, יעדער איינער וואס האט א, ווי רופט זיך דאס? זאל עס ברענגען דארטן, דינסטאג ביינאכט, מיטוואך אינדערפרי, ס'וועט זיין דארט מניינים, שחרית, מנחה, מעריב, ס'וועט זיין טיי מיט קאווע, מיט קעיק, מיט גוטע יויך. אבער אלס אויף א רואיגע סטייל, שטילע סטייל, איינע פון די זאכן וואס אסאך זוכן אין אומאן איז דער ווינקל, טרעפן א פלאץ, זיכער מען קומט אין אומאן כדי זיין ביי דעם הייליגן רעבן, וואס מער אריינגיין צו דעם הייליגן ציון, ביי די ד' אמות פונעם רעבן, ער איז דער דאקטער, ער איז דער פראפעסאר, ער איז דער לויער, אויסגיסן דאס די הארץ, דערציילן דעם רעבן אלצדינג וואס ס'גייט אריבער א גאנץ יאר. אבער שפעטער איז דא א פלאץ וואס מ'גייט שלאפן אביסל, מ'דארף דאך באקומען כוחות, מ'דארף דאך אויסגיין עשרה מאמרות, אבער שפעטער איז דא א פלאץ רוב שעות פון טאג, וואס טוט מען? מ'וועט זיך טרעפן בעזר השם אין דעם סארט מצב, יעדער איינער אין זיינע שעות, פארמיטאג, מיטאג, נאכמיטאג, פארנאכט, ביינאכט, אינמיטן נאכט, פארטאג, מ'וועט אריינקומען דארטן אין דעם אוהל השמחה, דער אוהל אנשי חיל, און פארברענגען מיט א הכנה צו ראש השנה. שיחות חברים, ס'וועט זיין דארט מיוזיק אזוי אזוי ווי אין א ספא, אזא רואיגע סארט מיוזיק, מ'דארף האבן נאך, יודא איך ווייס נישט וואס דיין דיין דיין תוכנית איז אויף ראש השנה, דוד איך ווייס נישט וואס איז דיין תוכנית, סמיילי, מ'דארף האבן אפאר מענטשן. זאג איך פאר שמחה'ן אזוי ווי די פי עס סערוו וואס זיי האבן געפירט כדי דעם פלאץ זאל טאקע מען דארף מען דארף דאך האבן ברעקס אין מוח כדי כדי צו קענען אויספירן א זאך דארף מען מיט נישט מיט קיין אברי אברי ווי זאגט מען קנאות יא נישט מיט די קנאות מיט די גברא אלימא אבער מיט א מורא'דיגע זיסקייט אז אלע וואס זיי קומען אריין דארטן זאלן פארשטיין אז ס'איז א פלאץ וואס מען קומט יעדער איינער צו טרעפן זיינע ווינקלעך מיט זיינע חברים, זיין דארטן אביסל שיעורים, איך ברענג מענטשן וואס זיי קענען רעדן אויף ענגליש שיעורים, אבער דער עיקר ווארט איז מען זאל זיך טרעפן א פלאץ וואס מען קען דארטן פארברענגען געשמאקע שעות, שעות לאנג, כדי מען זאל האבן די כוחות, וואו, לאמיר לויפן נאכאמאל צו דעם הייליגן ר' נחמן, צו דעם דאקטער, צו דעם פראפעסאר, צו דעם לויער, און טשעק, מען טשארדזשט די באטערי און מען לויפט אויף צוריק אריין צו ר' נחמנ'ן. לאמיר האפן צום אייבערשטן אז יעדער איינער פון אייך זאל געבן זיינע כוחות, און טאמער איינער שפירט אז ער האט מער אביסל כוחות כדי צו זיין אינוואלוו כדי ס'זאל זיין א געשמאקע סעמי פערל, סעמי פערל, זייער גוט, זייער גוט, ס'דא איינער ברעקמאן, אברהם ברעקמאן פון צפת, ער וועט זיין פאר די ישראלישע, מ'דארף האבן אפאר חברה פון די חוץ, סמיילי, מ'גייט צוברענגען וואס איז געווען.

נאר לאמיר געבן א קוק באמור אלי כל היום איה אלוהיך. ער זאגט אבער נאך זאט אז עס איז געווען א צער פאר אים עטס. מען גייט אריינגיין זינגען אינעווייניג אין בעיסמענט כדי ס'זאל נישט גיין קיין.

פאר דן האט געוואונטשן א ברכה פאר דן בן יעקב וואס האט ער געזאגט לישועתך קויתי השם, שטייט אין חזל אז אלע יעקב האט געוואונטשן אלע קינדער, יעדער איינער איז געקומען מיט אסאך קינדער, די גאנצע משפחה, די גאנצע פעמילי, דן קומט אריין ער האט איין קינד חושים אז ער הערט נישט און ער שפירט א וואס טוט זיך דא.

איז דער גרעסטער שבט במספר נאכדעם איז דן, פון איין קינד א טויבער קינד א חושים, היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמור אלי כל היום איה אלוקיך און זעסט אבער צום סוף גייט ארויס א שמשון א גיבור, ס'גייט ארויס א משיח, ס'גייט ארויס א גאולה.

קדוש ברוך הוא מגלגל עם כל אחד את הדרך שלו, באמת לכל אחד סוג דרך מסוימת,
חזק ואמץ, זאלסט האבן א ליכטיגע לעבן, דער אייבערשטער זאל דיר ליכטיג מאכן דעם פנים, זאל שמייכלען צו דיר.
עכט א הלך איז פרעכער

גיב ארויס דיינע כוחות. ציון אומאן? ציון אומאן איז דער? עלי דא ביי אור שלמה. ביי אומאן? אור שלמה סעד איט רבי שלמה קארליבאך סעד עבאוט אומאן.
דעל פראבלי גאו סטרעיט דער. סימאן אני חולה עליך.

בתורה מ ו חלק ב איז רבינו אומר שעיקר המניעה זה מניעת המוח.

רעד מיט דעם הייליגן רמ ר' נחמן דעריבער פאר מיר. אלס איז נאר אמונת חכמים. כל דבריו אמת וצדק. דער הייליגער ר' נחמן מברסלב שרייבט אין ליקוטי מוהרן תורה ה אז איינע פון די תיקונים פון ראש השנה איז. די הוצאות וואס א מענטש דארף אויסגעבן. יגיע כפו, די שוועריקייטן וואס מען האט, און ער רעדט ארום צוויי, פינף, פינף, פינף עניינים, פינף חושים.

ס'רופט זיך המאור הקטן והמאור הגדול, סיפורי מעשיות, מיינט די מעשה פון רב ובן יחיד. דער צדיק האמת, דער משיח, ער איז דער מאור הגדול, ער איז דער רב.

עטליכע תוספות פון מאן ברענגט דעם לשון. גלות גלות פרטי גלות פרטי. ביי יעדן איינעם איז באהאלטן א בחינת משיח, רבי נתן האט געזאגט מיין משיח איז שוין דא. האט זיך האט זיך האט זיך מגלה געווען, האט זיך מחבר געווען צו דעם צדיק, האט האט ער מצליח געווען צו ארויסנעמען פון גלות זיין זיין פרטישער משיח וואס איז געווען. ווי דער משיח, דער משיח קען פארשווינדן.
וואס איז דאס? ער זאל פארשווינדן.
דער משיח וואס איז שוין דא קען פארשווינדן ווערן? אוודאי קען ער פארשווינדן ווערן, אזוי ווי עס שטייט אין חזל אז משיח וועט קומען און נאכאמאל נעלם ווערן, אי ווי משה רבינו אין מצרים איז געקומען, פלוצלינג איז ער נעלם געווארן אויף אפאר חדשים. די זאך איז בכלליות ובפרטיות.
און די קאפ? האט זי געוואלט די קאפ? האט זי געוואלט א קאפ? נע.
זי האט געוואלט א קאפ. א קאפ. א קאפ.
כ'האב היינט גערעדט צו די בחורים, האבן מיר גערעדט וועגן שבת, מען ענדזשויט עס יא, מען ענדזשויט עס נישט, און סאו, סאו מען האט גערעדט דארט פון דעם אז יעדער, יעדער איינער האט א פאטענציאל צו קענען ענדזשויען א שבת, מ'דארף נאר טרעפן די, אסאך מאל דארף זיך א מענטש פושן ממש צו א עק ווי. האט נישט קיין אנדערע ברירה נאר צו היטן שבת, אזוי ווי ס'דא אסאך מאל די, ס'איז געווען איינע פון די גרויסע לוחמים, איינע פון די פייטערס, האט אויפגעהויבן צוועלף הונדערט פונט, האט ער געזאגט אז וויאזוי האט ער דאס געקענט טון, אז ער האט זיך געטרעינט מיט א טעראפיסט, אז ווען ער גייט אויפהייבן די צוועלף הונדערט פונט זאל ער טראכטן ווי ער הייבט אויף א קאר ווייל זיין קינד איז, די קאר איז ארויפגעפאלן אויף זיין קינד. ווען ער טראכט דאס באקומט ער די כוחות. איך וויל אזעלכע מעשה'ס. יא. ס'איז א מעשה פון עפעס א מאמע זי האט געזען אז א טראקטאר גייט איבערפארן דעם קינד. יא. זי האט מצליח געווען צו אפהאלטן דעם טראקטאר אזוי, מיין נישט מיט א מופת, אבער עפעס ממש עס אפצוהאלטן. ס'איז אין א מענטש איז דא אזעלכע כוחות נאר ס'איז אזוי באהאלטן. רבי לוי יצחק בענדער זכרונו לברכה פלעגט דערציילן אז. נו ס'אבער ס'שטייט אין די ספרים אז דער מיט דער קייסער פון פראנצויז נאפאליאן ס'איז אינמיטן די מלחמה אדער ער איז פארוואונדעט געווארן אדער ער איז קראנק געווארן און ער איז געווען אין א מצב וואס ער איז געלעגן כמעט כמעט טויט. מ'איז אריינגעקומען צו אים די ראשי הצבא, זיי האבן געזאגט, wow נאפאליען און די די פלעצער די די די דער אויב די די דער שונא נעמט איין, ער איז אריין אין אזא כח, און ער האט עפעס געפירט די מלחמה ווייטער עפעס א לאנגע תקופה, וואס איז געווען זייער, על פי דרך הטבע איז ער שוין געווען כמעט א גוסס. אבער ס'איז נתעורר געווארן ביי אים אזעלכע נייע כוחות, ווייל ער האט געפונען wow מען גייט אנווירן די גאנצע זאך, נתעורר געווארן ביי אים פרישע כוחות, מוטע פראנק האט געזאגט, ביי דווקא ביי די מרור, יעדער איינער האט זיך זיין מרור, ביי די מוחין דקטנות, ביי די ביי די וואס דו זאגסט, יעדער איינער האט זיך זיין. קוועטש וואס דארטן גיט ער א כאפ אן און ס'ווערט א נייע א נייער גילוי. דאס איז וואו מ'קען געווינען. און מ'דארף זיך מחבר זיין צו עפעס א נקודה. דער הייליגער בעל שם טוב האט מגלה געווען א יסוד וואס איז חבד, אין תורות חבד רעדט מען זייער אסאך פון דעם. דער לשון פון בעל שם איז החלק הוא השלם. ס'איז דא אזא זאך, ס'איז דא אזא סוד אז די חלק דאס איז די שלם, די די די די א פינטל איז די גאנצע זאך, דאס איז בעצם די סוד פון אזמרה לאלקי בעודי תורה רפ"ב, די ברסלב'ע חסידים לערנען אסאך איצטערט דערמיט, טייל בתורתו די תורה רפ"ב,
די.
די טייל בתורתו אפאר חדשים מיט אנגעהויבן איצט א פאר צוויי וואכן צוריק מ'גייט אזוי א יאר וואס איז די רפ"ב דער אזמרה לאלקי בעודי דאס איז וואס האט א מענטש אז ער האט געטראפן א נקודה טובה ער זעט אז רבי נחמן זאגט דעם לשון דארטן ער זעט אז ער איז א רשע גמור ער איז א רשע גמור באמת די לשון פון רבי נחמן אף על פי שהוא רשע גמור באמת נישט נאר אז ער איז א רשע ער איז א רשע גמור באמת אף על פי כן איך יכול להיות, זאגט ר' נחמן, שלא עשה איזה טוב מימיו, און אפילו ווען ער טרעפט דעם טוב זעט ער אז ס'איז אויכעט מלא פצעים, ווי קען אבער עס זיין אז ס'זאל דארט נישט זיין עפעס א נקודה? וועט א מענטש פרעגן, ער איז א רשע גמור, ער איז רובו רע, כולו רע, ער האט געטראפן עפעס א נקודה, נו, דאס האט דער בעל שם מגלה געווען, החלק הוא השלם.

אזוי ווי די גאנצע זאך איז דאס די איי וואס מ'קומט צו א הכנסת ספר תורה מען שרייבט א אות, וואס האב איך מיט א אות, כ'האב אנגעפילט אביסל דיו, ווייל החלק הוא השלם, יעדע יעדע יעדע פינטל וואס דו רירסט אן רירסט אן די גאנצע זאך, און די רגע וואס דו וועסט כאפן אז א נקודה, חזק ואמץ, א ליכטיגע יאר, וועסט כאפן אז אז אין יעדע יעדע קלייניגקייט, איך האב א קלייניגקייט, און איך האלט דעם קלייניגקייט, איך בין עס מחשיב, איך בין עס מעריך, איך עפרישיעט. וואו ביסט מחבר צו דעם חלק ווערסטו מחובר צו דעם שלם. גאולה. ווייל יעדער איינער איז משלים עפעס א נייע א נייע השלמה. אזוי ווי אין א מנין, ניין מענטשן, קומט אריין א צענטער, ער איז א מחלל שבת. ער איז משלים די מנין, מען קען זאגן קדיש, מען קען זאגן קדושה, וואס האט ער געטון? ס'איז א עדה קדושה, ס'איז געווארן א מנין, ונקדשתי בתוך בני ישראל, בני ישראל איז א עדה קדושה. אבן, ווי זאגט מען, אבן אחת בונה. צירופים, די צירופי בתים, יעדע, יעדע, יעדע, יעדע נפש איז מוסיף אויף די צירופים, אן א שיעור, אן א שיעור.

באט איט'ס נאט טריוויעל באט קוק ס'איז דא מענטשן וואס האבן זיך געפושט זייער לעבן זיי האבן געענדיגט ש"ס צו זיי האבן געהיטן זיך די אויגן איך האו דעי דו דעט יו נאו פארוואס קען איך עס נישט טון? שבת איז גאר א סימפל זאך פאר דיר? נישט ביי מיר.
ס'איז דא דריי זאכן, עולם שנה און נפש. עולם איז בית המקדש און עס איז אין א פלאץ, שנה איז צייט דאס איז שבת, נפש איז די צדיק האמת. ווען איינער איז מחובר צו די צדיק האמת קען ער היטן שבת.
און אויב איז ער נישט מחובר צו די צדיק האמת?
אויב איז ער נישט מחובר צו די צדיק דארף ער באקומען שלעק אויף דעם אז ער איז נישט מחובר צו דעם צדיק.
און ווער גייט אים געבן שלעק? ווער גייט אים געבן שלעק?

און פון אסאך קליינע ספארקס ווערט א גרויסע אור. די הייליגע בעל שם טוב זאגט אויפן פסוק קרבה אל נפשי גאלה, ער זאגט עס ביי לכה דודי, זאגט בעל שם גאולה, די גאולה פון כלל, די גאולת הכלל איז תלוי אין דעם קרבה אל נפשי אין די גאולת הפרט, וואס מער ס'עט זיין א קרבה אל נפשי וועט עס ברענגען א גאולה. חזל זאגן כלל ופרט וכלל, אין בפרט אלא מה שבכלל, אין בפרט אלא מה שבכלל. דאס איז וואס מ'האט פריער גערעדט. יעדער איינער האט זיך האט זיך האט זיך א נקודה. און די נקודה אז מען פרובירט עס אויפזוכן און מען קומט נישט צו גלייך צו דעם. יעדער איינער האט זיך זיין זיין זיין זיין ווי זאגט מען דזשורני, דזשורני איז א וועג, זיין ס'איז אזא סארט דער אייבערשטער האט אזא סארט כביכול ס'איז שווער צו פארשטיין די מהות פונעם אייבערשטן אבער אזא סארט נחת רוח אזא סארט תענוג פון יעדן איינעם אויף אן אנדער וועג ווען א מענטש זאל עס אויפכאפן רבונו של עולם, יא, איך בין איך בין אין א פלאץ וואס ס'איז מיר נאך נישט קלאר, ס'איז מיר נאך נישט ליכטיג, ס'איז מיר נאך שווער, אבער איך גיי נישט ארויס פון א פלאץ צו זאגן אז איך בין א פארלוירענער, א פארפאלענער, וואס פון מיר האסטו נישט קיין שום נחת רוח. פון מיר האסטו אויכעט א נחת רוח פון א משהו, פון א קלייניגקייט. רבי נחמן ווען ער האט געזאגט איבער די אפיקורסים פון אומאן, איינע פון די זאכן וואס איז געווען מ'האט פריערט גערעדט, ער איז געווען אין אומאן, געווען איבער די אפיקורסים, האט רבי נחמן זיך אנגערופן עפעס א לשון, דאס מ'האט אים געפרעגט, וואס האט ער שייכות צו זיי? זענען טאקע געווען אפיקורסים, שווערע אפיקורסים. אפיקורסים משכילים, נישט קיין סתם אפיקורס, נעמסט א מעסער לייגסט אים צו זיין האלז שרייט ער שמע ישראל. זיי זענען געווען געפערליך עד כדי כך ווי מען גיבט א טראכט דער איינער פון די שטארקסטע אפיקורסים דארטן הירש בער. ער ליגט ער ליגט באגראבן אין אין לונדון. ווייסטו וואסערע בית הקברות ער ליגט? פון די נוצרים. פון די נוצרים. ווען ער איז געשטארבן, זיין זון האט געשיקט א בריוו אויף אומאן. ער האט געפרעגט ווער איז דאס דער רבי ר' נחמן וואס מיין טאטע האט געהאלטן אין איין זאגן פארן שטארבן דער רבי דער רבי דער ר' נחמן ר' נחמן ווען ר' נחמן איז נפטר געווארן האבן זיי זיך זיי האבן געהאלפן זיי האבן געהאלפן ביי די לוויה ווען נישט זיי וואלט נישט געווען דער קבר פון ר' נחמן זיי האבן זיי האבן עס מ'האט נישט געקענט מ'האט נישט געקענט אה די יא מ'האט נישט מ'האט נישט געקענט באגראבן דארט אין די אלטע בית החיים ר' נחמן האט דאך געוואלט ליגן ביי דעם אלטן בית החיים מען האט שוין דעמאלטס נישט באגראבן דארט מען האט שוין באגראבן ביי דעם נייעם בית החיים. און די אפיקורסים, ר' נתן האט זיי אזוי געזאגט אז אז די רבי איז געקומען דא אין אומאן נאר וועגן נסתלק ווערן דא און מקום אשר נבחר לו מששת ימי בראשית לעסוק בו בתיקון העולם, און ער וויל זיין דווקא צווישן די קדושי אומאן, זיי האבן זיי האבן געטראפן די וועג. זיי האבן געווען נאנט צו די מלכות, טיף האט רבי נחמן באקומען קשר צו זיי, זיי זענען געווען אזוי ווייט, אזוי, און רבי נחמן האט מצליח געווען אין זיי עכט אריינברענגען אזעלכע הרהורי תשובה, הירש בער האט אמאל געזאגט, איך האב שוין לאנג געשווארן אז איך זאל נישט דערמאנען דעם נאמען פון דעם אייבערשטן, אבער וואס זאל איך טון, איך קום אריין צו ר' נחמן שלעפט ער מיר ביי די פאלעס, דאס איז ביי די שולי הבגד, און ער זאגט מיר הירש בער עס איז דא א גאט אויף די וועלט,

ממילא מיר פארגעסן נישט וואס מ'האט אנגעהויבן צו רעדן, אלס וואס מ'מאכט די חנוכת הבית איז כדי מ'זאל אנקומען אויף ארץ ישראל,
ככה נבטל את כל המשפטים.

דער אייבערשטער איז דער שותל שותל פון די ימ פון געלט, דער שותל די ימ פון אסאך מאל איז עס פארקערט, דאס איז א צייט וואס איז פשט אז. עפעס גייט ארויסקומען, טראכט נאר גוט, ס'איז א שווערע מינוט און די ארבעט נישט נישט פארלוירן ווערן, עניינים פון זיך מתגבר זיין אויף יצר הרע, תאוות, מידות רעות, מ'רעדט אסאך מיט נישט האבן קיין יאוש, נישט האבן קיין עצבות, נישט האבן קיין חלישות הדעת, איך זעה ביי מיר אליין די לעצטע צוויי דריי חדשים ס'איז אזעלכע סארטן נסיונות ממש פון חלישות הדעת, פון פון איך דארף זיך שלאגן מיט מיינע מחשבות, נישט אריינלאזן קיין עצבות, קיין גאוות, קיין תאוות, קיין מרה שחורה, ס'איז ממש א נסיון, איך זעה עס אקעגן מיינע אויגן, איך זעה עס אין אסאך מענטשן ארום מיר, אסאך מענטשן ארום מיר ממש, ס'איז א נסיון, נישט פון קיין תאוות, נישט פון קיין מידות, נאר פון חלישות הדעת, נישט לאזן

סמיילי, דער בעל הבית און משה האט צוגעגרייט אויפן פייער. אין מחשבה פארט ער זיכער. איך האף צום אייבערשטן אז ס'וועט ארויסגיין מכח אל הפועל, צוברעכן אלע מניעות, אפילו מניעות וואס איז אזוי ווי מחיצות הברזל זאל עס אלץ צובראכן ווערן. געווען א שיעור איצטער די וואך, חבורת מי אני, וואס מ'האט ארומגערעדט באריכות די גאנצע השתלשלות פון ר' נחמנ'ס ראש השנה בחייו און לאחר פטירתו, און אזוי אויך ביי ר' נתן, ביי ר' נחמן טולטשינער, ביי ר' אברהם ב"ר נחמן. און דארט האט זיך אנגעהויבן אז ס'איז פארמאכט געווארן אומאן איז געווארן די קיבוצים אין פוילן און אין ארץ ישראל האט מען נישט געקענט קומען אויף אומאן אבער ביי ר' אברהם ב"ר נחמן האט אנגעהויבן די די ספיקות פון ארץ ישראל אויב ר' נחמן האט געמיינט טאקע דעם מחייב זיין פון ארץ ישראל אדער נישט און דארט האט מען גערעדט באריכות אז ר' ישראל קארדונער מיט ר' שלמה וועקסלער מיט תלמידים חברים.
דאס איז אמאל קלאר

אזוי ווי טאר נישט ווערן סטאק אויף די טיילער. אה. אזוי ווי ווען ס'איז דא אזא מין זאך אז ווען נישט ווען נישט די מעשה העגל ווען נישט די חטא העגל וואלט דען נישט געווען קיין משכן. ווייל די משכן איז נאר וויבאלד די עולם האט געדארפט האבן כאילו א פיזיקל זאך האט מען עס כדי נישט צו זיין א.

נאך ר' נחמן, ר' נתן, דער תלמיד פון ר' נתן ר' נחמן טולטשינער, און דער זון פון ר' נחמן טולטשינער ר' אברהם, ר' אברהם ב"ר נחמן מטולטשין. ער האט געפילט ער איז צוגעקומען צו השגה, ער איז געווען א בעל רוח הקודש, ער איז געווען א געהויבענער מענטש, נישט קיין סתם מענטש. ער האט ער האט דערהערט, ער האט דערפילט און ער האט אמאל געזאגט אז ער אליין איז געווען מלא ספיקות, אפלאזן, ער האט געוואוינט אין, ער האט געוואוינט אין אוקריינע, ער האט געוואוינט אין אומאן, ער איז געבוירן געווארן דארטן, און די אלע, די רוב ברסלב'ער חסידים דעמאלטס אין זיין צייט האבן געטענה'ט ווי מען, ווי קען מען אפלאזן, ווי קען מען אפלאזן ר' נחמנ'ס ציון פארן אויף ארץ ישראל וואוינען? ער האט געהאט א ווייטער בליק, א רוח הקודש'דיגער בליק. ער האט געזען ווי די קאמוניסטן איז א זאך וואס ס'גייט חרוב מאכן די גאנצע אידישקייט פון אוקריינע פון רוסלאנד, דער עולם האט עס נישט געזען, בשעת די קאמוניסטן זענען ארויף געקומען, ער האט געוואוינט אין ארץ ישראל, פון תרנ"ד האט ער געוואוינט אין ארץ ישראל, ער איז געפארן אלע יאר פון ארץ ישראל אויף אומאן, ער האט געהאט אסאך תלמידים, על אף וואס האט געהאט זיינע ספיקות אפשר פון ארץ ישראל נישטא קיין חיוב צו ארויספארן, קיין איסור איז זיכער נישטא, וואס איז ר' נחמנ'ס רצון ס'איז געווען ביי אים א ספק, ער האט געמאכט א נדר אלע יאר צו נישט פארן, ער האט זיך מתיר נדר געווען, ווען ער איז ארויסגעפארן דעם לעצטן מאל, תרע"ד, דעמאלטס איז געווארן די ערשטע וועלט מלחמה, ער האט נישט געקענט צוריק פארן, און ער איז נפטר געווארן אין אין אומאן, ער איז באגראבן דארטן אין אומאן. פארוואס האט ער נישט געוואלט ליגן אין ארץ ישראל? ער האט נישט געקענט, ווייל עס איז געווען די מלחמה, עס איז געווארן פארמאכט אלע גבולות.
יא אבער זאגסט ער האט געוואלט ליגן אין די אלטע בית הקברות. נע רבי נחמן אליין. רבי נחמן, פארוואס האט רבי נחמן נישט געוואלט? רבי נחמן האט געשריבן אין חיי מוהר"ן שטייט האט געזאגט ער וויל ליגן אין ארץ ישראל. נו. ער זאגט אויב נישט אין ארץ ישראל וואלט ער געוואלט כאטשיג אין לבוב. צווישן די גרויסע צדיקים. צום סוף האט ער אויסגעקליבן אומאן, און האט געזאגט אז ס'דא אסאך סיבות, אבער איינע פון די פשוטע סיבות, גשמיות'דיגע סיבות, ווי ר' נתן שרייבט, אז ר' נחמן האט געזאגט, אויב איך וועל זיין אין לבוב אדער אין ארץ ישראל, וועט קיינער נישט קומען צו דעם קבר מיינעם, מ'וועט נישט מאכן קיין עסק פון מיין קבר, ווייל קיינער האט נישט געוואוסט פון אים נישט אין לבוב און נישט אין ארץ ישראל, און האט געוואוסט אז די זאך זיינע איז אז מ'זאל מאכן א עסק פון דעם קבר זיינעם, אזוי ווי נישט נאר אום ראש השנה, א גאנץ יאר בפרט ראש השנה, האט געזאגט, אזוי ווי אזוי ווי משה רבינו האט געדארפט האבן יוסף הצדיק, עצמות יוסף איתו, כדי צו ארויס גיין פון מצרים, כדי אריבער גיין דעם ים סוף, אן דעם וואלט מען נישט געקענט ארויס גיין פון מצרים, ויקח משה את עצמות יוסף איתו, זאגט ר' אברהם בר' נחמן, אזוי ביי די גאולה הקרובה וועלן כלל ישראל דארפן קומען צו רבי נחמנ'ס קבר, און דורך דעם וועט מען ארויסגיין פון דעם פונעם גלות. דאס איז א בחינה וואס וואס רבי נחמן האט געהאט עפעס א א א ווייטער ווייטער וויזשען, א ווייטער קוק אז ער דארף זיין דווקא דארטן אין אומאן צווישן די קדושי אומאן, און פון דארטן ארויסגיין מיטן כלל ישראל, על אף וואס ס'וואלט געקענט זיין אין ארץ ישראל אויכעט, אבער. די מציאות וואס דער רבונו של עולם האט מגלגל געווען איז אז אויב ער וואלט געווען אין לבוב אדער אין ארץ ישראל וואלט וואלט וואלט גאנץ גיך פארגעסן געווארן די גאנצע זאך ווייל מען ווייסט נישט פון אים און קיינער וועט נישט קומען ניין אבער דעמאלטס איז קיינער נישט געווען דעמאלטס נו אבער ווען ער פארט דעמאלטס ס'וואלט נישט אנגעהויבן נעם די דוגמא ר' נחמן בחייו די לעצטע יארן אין אומאן האט ער געהאט בערך זעקס זיבן הונדערט מענטשן. רבי אברהם בר' נחמן שרייבט בימי עולם אלף אנשים, טויזנט, און סבא זאגט זעקס הונדערט זיבן הונדערט מענטשן. ביי די ערשטע יאר נאך די פטירה פון רבי נחמן, וואס רבי נתן מיט אלע תלמידים האבן פארשטאנען אז רבי נחמן וויל מ'זאל קומען לאחר פטירתו אויכעט, וויפיל מענטשן זענען געקומען? זעכציג. וואו! דאס איז צען פראצענט פון די מענטשן וואס זענען געווען. דאס איז אפילו אין אומאן, וואס ער איז געווען נאנט צו די מענטשן זיינע. איז לאחר פטירתו איז שוין געווארן אזא שוואכקייט נאר זעכציק מענטשן, שטעל זיך פאר ער ליגט אין לבוב, שטעל זיך פאר ער ליגט אין ארץ ישראל, וואלט קיינער נישט געקומען, דעמאלטס וואלט די גאנצע זאך פארגעסן געווארן, און ר' נחמן האט געזאגט איך וויל אז מיין זאך זיך ציען לדורות, מיין פייער וועט טלוען ביז משיח וועט קומען. בכלל, נאכאמאל? פארוואס איז ער געווארן אזוי קליין? פארוואס איז ער געווארן אזוי קליין? ווייל ווייל ס'איז געווען מניעות און שוועריקייטן אויף דעם גילוי האור וואס ער דארף מגלה זיין. מיט די סאטמארע רבי וואלט מען געזאגט די גאנצע גדלות איז געווען ווייל ער האט גרויסע מוסדות און ווייל ער איז אזא מענטש און ער איז אזא געשמאקע מענטש און אלעס דאס. בחייו איז ער נישט געווען א גרויסע פאפולער זאך, ס'איז זיין אורות, רוב רוב זענען געווען מתנגדים אויף אים. ס'איז די פאטענשאל פון ר' נחמן וואס איז כאפסט?

איז אים נתגלה געווארן דער אור פון ראש השנה, באקומען א מתנה פון דעם אייבערשטן ער ווייסט וואס איז ראש השנה. ער איז צוריק געקומען פון ארץ ישראל, דאס איז געווען תק"ס, האט ער מחייב געווען אלע זיינע מענטשן קומען צו אים אויף ראש השנה, פון דעמאלטס האט ער געהאלטן אין איין רעדן ראש השנה, די לעצטע יאר אין אומאן האט ער גערעדט מער ווי אלע, מער וואס ער האט גערעדט א גאנצע לעבן זיינעם, די חיוב צו זיין ביי אים ראש השנה, פון דארטן האט פארשטאנען ר' נתן מיט אלע תלמידים אז דאס איז זיין רצון. אבער כדי צו עס קענען אויספירן האט ר' נתן פארשטאנען אז ס'איז נישט קיין פשוטע זאך די סטרא אחרא האט זיך פארלעגן אויף דעם, און ר' נתן
אכט און דרייסיג יאר יונג, אכט און דרייסיג מיט א האלבן יאר, דעריבער איז געווען אזא התנגדות אויף אים אויך. אבער ס'איז אויך געווען א חידוש דעמאלטס, איינע פון די סיבות פון די התנגדות איז געווען, איינע פון די סיבות פון די התנגדות איז געווען, ס'איז דא צדיקים, עלטערע מענטשן, זיי האלטן אנדערש פון אים. ווען די עלטער זענען דאס איז דאס איז דאס זאג איך פונקט וואס איז געווארן ביי רבי אברהם בר' נחמן'ס צייטן ער האט דערהערט ער האט געהאט דעם געפיל אז ס'איז געקומען די צייט וואס מען דארף גיין אויף ארץ ישראל, ער האט געזען בעיני רוחו על אף וואס ר' נחמן ליגט אין אומאן און די גאנצע זאך, די גאנצע ברסלב'ער זאך איז געווען אין אומאן, האט ער פארשטאנען ס'איז געקומען די צייט, עד כדי כך אז ער איז אמאל אריין געווען ביי ר' נתן'ס ציון אזוי האט ער דערציילט, און ער איז געווען צוריסן ביי זיך אינעווייניג, פארן אויף ארץ ישראל אדער נישט פארן, הייסן אלעמען פארן אדער נישט. און ער האט געזאגט ער האט געשפירט פלוצלינג אזא הארה, ער האט נישט מגלה געווען אלצדינג אבער ער האט געגעבן א ווארף א ווארט ס'איז געקומען צו אים אין מוח, דור רביעי ישובו הנה, די פערדע דור דאס איז דאס, מען דארף אפלאזן, און ער האט געהאלטן אין רעדן צו זיינע תלמידים, זיינע חברים. ס'איז דא בריווען פון אים, ער האט געשריבן, ס'איז געקומען די צייט אפלאזן אוקריינע, אפלאזן רוסלאנד, גיין אויף ארץ ישראל, ער האט זיך געבעטן ביי די טשערינער, זיי זענען געווען גרויסע גבירים, איר קענט אפקויפן גאנץ ארץ ישראל מיט אייערע געלט, מען האט אים נישט געוואלט פאלגן, איינציג האבן אים געפאלגט, די וואס האבן אים געפאלגט האבן זיך געראטעוועט, ס'געווען אזעלכע וואס האבן געזאגט ווי מעג מען, ווי קען מען אפלאזן ר' נחמנ'ס קבר, וואס וועט זיין מיט אונזערע קינדער, אייערע קינדער? איך ווייס נישט אויב זיי וועלן זיין שומרי תורה מיט מצוות. און אזוי איז געווען. ווייל בשעת בשעת ס'איז געפלאצט די ערשטע וועלט מלחמה, דעמאלטס איז געווארן די מהפכות, די מהפכה בולשעוויקית, איז איז באראנעי, בשעת די די קאמוניסטן האבן אנגעהויבן, זענען די אידן אין אין אין אוקריינע ארויס מיט ספר תורות אין די גאסן און געטאנצט, ברוב שמחה. ווייל ס'האט אויסגעקוקט אזוי ווי אה, מ'גייט ברענגען, יעדער איינער קענט האבן וואס ער דארף, וואס ער וויל, ס'האט אויסגעקוקט אזוי ווי ס'וועט זיין גוט פאר די אידן, רבי אברהם ברבי נחמן האט זיך אנגערופן, זיי טאנצן אין די גאסן? אה האט ער געשריגן רחמנא ליצלן, און מ'האט אים געפרעגט, דו הייסט גיין אויף ארץ ישראל דעמאלטס שוין געווען די ציונים, די ערשטע ציונות, אין ארץ ישראל איז דאך דא ציונים אויכעט, זאגט ער, ביידע בלאנדזשען. אבער זיי בלאנדזשען כאטשיג אויף ארץ ישראל. ער האט געהאט א וויזשען און א קוק אז ס'איז געקומען די צייט גיין אויף ארץ ישראל. ער אליין איז געווען סטאק אין אוקריינע, ער האט נישט געקענט צוריק פארן, ער האט געזאגט ווען איך פאר צוריק וועל איך מאכן א נדר על דעת רבים. ס'נישט קענען מתיר נדר זיין צו בלייבן אין ארץ ישראל. ער האט שוין געהאט דעם וויזשען פון ר' אפשר צו ר' לוי יצחק בענדער און ר' שלמה וועקסלער האבן געטענה'ט אז ער האט געזאגט ווערטער אז ס'איז כמעט אפילו קלאר, אבער פון זיינע ווערטער וואס ער האט געשריבן און נאך ווערטער פון ר' לוי יצחק אז ס'איז א קלארע זאך, ס'איז נישטא קיין בירור הלכה אין דעם, ס'איז טאקע נישטא קיין חיוב אדער מ'דארף נישט פארן פון ארץ ישראל, אבער אין די מציאות האט געמאכט אז פון תרע"ד איז די אלע פוילישע, אין פוילן שוין געווען דעמאלטס אפאר הונדערט ביז אפאר טויזענט ברסלב'ע חסידים, איז א גרויסע חלק זענען געפארן צו אומאן, אבער תרע"ד האט זיך פארמאכט די גבולות פון פוילן, נישט געקענט אריינפארן נישט פון ארץ ישראל נישט פון פוילן, האט זיך אנגעהויבן די קיבוצים. אין ווארשע, נאכדעם אין לובלין, און אין ארץ ישראל, ירושלים, און אין מירון, אז יעצט האט זיך עס געצויגן פון תרע"ד, אין אומאן איז געווען ביז תרצ"ז א מנין, א גרויסער מנין, די קאמוניסטן האבן געהארגעט און נישט צוגעלאזט, פון תרצ"ח. ס'איז שוין נישט געווען, אין אומאן איז געווען נישט קיין מנין, אויף באהאלטענערהייט, אויף ברית צדיק, ס'זענען געווען יחידים, שפעטער איז געקומען די שואה, רחמנא ליצלן, ס'האט אויסגעהרג'עט א רובא דרובא פון פוילן און פון אוקריינע, דעמאלטס איז געבליבן איין גרויסער קיבוץ נאר אין ירושלים מיט מירון, און מ'האט געהאלטן אין איין האבן כיסופים קומען צוריק אויף אומאן, דער חידוש איז אז ר' אברהם ב"ר נחמן, איך האב עס געהערט פון ר' לוי יצחק בענדער נאך ווען איך בין געווען א קינד. אז רבי אברהם אליין האט געזאגט און ער האט געוואוסט באהאלטענע זאכן אז ס'וועט קומען א צייט עס וועט ווערן פארמאכט דעם רבינ'ס ציון אבער עס וועט קומען א צייט ווען עס וועט זיך עפענען אויף צוריק און עס וועלן קומען אזויפיל מענטשן דארטן אז מ'וועט דארפן אוועקשטעלן א שומר פאר'ן ציון אז אלע זאלן קענען אריבערגיין. איך געדענק ווען איך בין געווען א קינד איך האב עס געהערט, ס'איז געווען א חלום ביי אונז, וואס, ווען, ווי, איינציגע זענען געפארן במסירות נפש, מ'האט נישט געקענט פארן במשך צענדליגער יארן. און די יעצטיגע זאך מיט די מלחמה. און די צרה'לע איז געווען. מ'האט נישט געקענט פארן. מ'האט נישט אריינגעלאזט, מ'האט פארקלאפט פארמאכט. איך בין געפארן תשמ"ז ראש השנה מיט א פאלשע פאספארט, מ'האט נישט געקענט זיין אין אומאן, איך בין געווען אין קיעוו. און די יעצטיגע מלחמה האט איינער, איינער געזען די יעצטיגע מלחמה די יעצטיגע מניעות? נישט וואס מען זעט ניין, רבי אברהם שרייבט נאר אז בשם רבי נתן אז רבי נתן האט געזאגט פאר זיין זון איך האף צו דעם אייבערשטן. אז די זאך פון זיך צוזאמעננעמען אין אומאן ביי דעם רבינ'ס ציון ראש השנה וועט זיך האלטן ביז משיח וועט קומען, אויב, איך זאג נישט פונקטליך דעם לשון, אבער דאס איז בערך דעם לשון כוכבי אור, אבער מען קען דאך נישט וויסן וואס וועט אריבערגיין אויף די זאך, זאג איך דיר, זיין זון, רבי נתן זאגט פאר זיין זון רבי יצחק, זאג איך דיר, אז ס'וועט קומען א צייט וואס מ'וועט נישט קענען קומען, מ'וועט נישט לאזן קומען, זאלסטו כאטשיג זיין אין אומאן ערב ראש השנה, און אפילו פון די מארק, זאלסט שטיין ביי די מארק, וואס פון דארט קען מען זען ר' נחמנ'ס ציון, זאלסט זאגן דארטן די צען קאפיטלעך תהלים, און ראש השנה זאלסטו דאווענען אפילו אין עפעס א שול אדער אין א פאליש, ס'הייסט טאמער אפילו אין א שול וועט מען נישט אריינלאזן, זאלסטו כאטשיג גיין אין א פאליש. ס'הייסט רבי נתן האט שוין האט שוין געזעהן, ר' נחמן ברענגט דארט דעם לשון, ס'איז דא כאריה ככפיר, זאגט ער ער האט נישט געוואוסט אויב ס'וועט זיין כאריה אז די זאך וועט זיך פירן מיט אזוי ווי א לייב, אדער ככפיר אז א יונגער לייבעלע וואס ס'וועט נישט גיין אזוי, וועט טליען, זאגט ר' אברהם ר' נחמן מיין פייער וועט טליען, ס'וועט זיין מאלן וואס דער פייער וועט וואו. ס'וועט ארויפגיין, ס'איז דא מאלן וואס דער פייער וועט זיין אפגעשוואכט. די ווערטער האט ער געווארפן, וואס מ'קען עס אפטייטשן אויף דעם היינטיגן מצב. איז וואס איך זאג אז רבי איטשע מאיר מארגענשטערן, ביי מיר איז, איך זאג עס די גאנצע צייט, איך האב נישט חס ושלום קיין שום זלזול, ער איז ביי מיר מורי ורבי, אין אסאך ענינים בפרט אין דעם ענין פון תורת הקבלה מיט חסידות מורי ורבי אין דעם ענין דאס איז אין מיינע אין מיינע געפילן אין מיינע הרגשות איז ער ממש פון די צדיקי הדור און פון די פון די פון די גרעסטע ידענים אין תורת הקבלה. לגבי מסורת אין ברסלב האב איך האב איך האב שווערקייטן ווייל דער דער דער קלארקייט זיינער אז מען זאל מען זאל אז מען דארף נישט פארן און מען זאל בלייבן נאר אין ארץ ישראל און ער איז דאס מלביש אויף א מוראדיגע הויכע וועג. נאר אגעין, ער זאגט דאס נאר פאר מענטשן וואס וואוינען אין ארץ ישראל. איך האב אביסל איך האב נישט איך האב פון חוץ לארץ מענטשן קומען צו אים און און אפילו נאך מער אפילו ווייל. נאר מענטשן נאר מענטשן זענען פארקויפט פאר אים נאר מענטשן וואס זענען. קען זיין. זענען זיך כאילו מבטל אין זיין. קען זיין. און נאך מער, אפילו פון מענטשן פון פון ארץ ישראל. זייער אסאך פון זיינע חסידים זאגט ער גייט קיין אומאן. אפילו פון, דאס זאג איך, ווייל ער האלט אז ס'דארף זיין א קיבוץ די בינה און א קיבוץ די חכמה ביי רבי שמעון, א קיבוץ די כתר אין ירושלים. דאס איז א טיפער ענין וואס וואס איך גיי זיך נישט מתמודד זיין. איך האב נאר שוועריקייט, אויב ער וואלט נישט ארויסגעפארן בכלל פון ארץ ישראל קיינמאל. האב איך האב איך, מ'פארט נישט אוועק. דא האט ער א נייע השגה, ניין, אפילו מ'פארט ארויס פון ארץ ישראל, אבער ראש השנה דארף זיין א גרויסער קיבוץ אין ארץ ישראל. רבי לוי יצחק בענדער האט אויך געהאלטן אזוי, אבער ביי רבי לוי יצחק איז דאס געווען אויף א אנדער פארנעם, אז מ'דארף דאווענען צוזאמען אלע ברסלב'ער חסידים, אדער אין מירון אדער אין ירושלים, ער האט געהאלטן אין ירושלים. אומאן בירושלים, שוין, אז ער נעמט נישט אוועק די אומאן זאך. ריכטיג, ריכטיג, ס'איז אמת. האלטסט איין קינד? כ'האב געזאגט אמאל אז ר' לוי יצחק וואלט דיר ארויסגעווארפן פון די ברסלב'ער שול פון די טרעפ. ער האט געלאכט. פארוואס? ווייל למעשה ביסטו אין ירושלים אבער דו קומסט נישט אין ברסלב'ער שול מיט אלע ברסלב'ער חסידים. אויף וואס טאקע גייט ער נישט אין ברסלב'ער שול? קען זיין ווייל ער דארף האבן זיין מנין מיט די קבלה, מ'קען עס נישט באווייזן צוזאמען מיט, ס'איז שווער. האב איך שוועריקייטן, אבער מיינע שוועריקייטן ברענגט נישט קיין זלזול אויף אים, איך זאג נאר, איך האב אים געזאגט פאר ר' איטשע מאיר, ר' איטשע מאיר, איך בין איך בין פון די פשוטע, איך בין פון די קיבוץ די בינה, איך איך איך דארף האבן ר' נחמנ'ס ציון, איך דארף זיך מחבר זיין מיט די חיצוניות'דיגע, די בינה איז די עולם עולם החיצוני, די חכמה, מיט די איפים, מיט די איפים, מיט די.

אז מען מאכט דעם קיבוץ אין ירושלים, איך, מען קען נישט וויסן, אבער איך פרוביר מצייר זיין ביי מיר אין קאפ, ס'וואלט געקענט זיך אויסשטעלן אזא סארט מציאות וואס ס'טוט זיך דארטן אין אומאן? לכאורה נישט. לכאורה נישט. נע, קענסט נישט, קענסט נישט האבן דעם כותל.

ס'איז דא א דערער דא, דער דער דער איך רעד אויף דעם סארט דערער. די גמרא זאגט, די גמרא זאגט אין מגילה, פארוואס איז נישטא, פארוואס האט דער אייבערשטער נישט געמאכט קיין ים אין ירושלים? פארוואס איז נישטא פירות גינוסר אין ירושלים? חמי טבריה. חמי טבריה אין ירושלים. זאגט די גמרא א זאך, אויב ס'וואלט געווען א ים אין ירושלים, חמי טבריה אין ירושלים פירות גינוסר, וואלט דער עולם געקומען נישט צו ירושלים, נישט צום בית המקדש, מ'וואלט געקומען צו וואס? צו דעם ים, מ'גייט אריין אויכעט צו ירושלים, צו די פירות גינוסר, מ'גייט אריין אויכעט. אזוי ווי די חברה קומען קיין ארץ ישראל מ'גייט עי טי ווי'ן. יא, מ'קומט אין ארץ ישראל אויכעט, איצט איז פארקערט, ס'איז בסדר. ס'איז עס ארץ ישראל, אבער ס'פעלט דא עפעס. זאגט די גמרא ניין ניין, איך קום אין ירושלים פאר איין זאך, פאר'ן בית המקדש, פאר'ן הר הבית, פאר'ן היכל, פאר'ן קודש קדשים, דעריבער איז נישטא קיין אנדערע זאכן. נישטא קיין ווי האטעל דארט. נישטא קיין ווי האטעל. לו יצוייר, ווען, ווען, לו יצוייר אזוי, ווען אין אומאן וואלט געווען, ווען אין אומאן וואלט געווען נאך קברי צדיקים, ווען דער בעל שם טוב וואלט געווען אין אומאן, וואלט געווען דער חסרון, אה, איך קום אין אומאן צו דעם בעל שם טוב, איך גיי אריין צו ר' נחמן אויכעט, ס'איז געווארן א מציאות, איינער וואס ער קומט אין אומאן, איך קום צו ר' נחמנ'ס ראש השנה, ס'איז גאר מיין זאך, לא קיבלתי את זה בירושה מאבותי,

און האט פארשטאנען, וואו ר' נחמן וויל אז ס'זאל בלייבן ארגינעל דעם רבי'נס ראש השנה, און האט אכטונג געגעבן עד כדי כך, ר' נתן די לעצטע יאר תר"ה, ער האט דאך געפירט די גאנצע ראש השנה תר"ה, זעט אויס ער האט געוואוסט עפעס, ער האט געשפירט עפעס, אדער מן השמים האט אזוי מגלגל געווען, ער איז נישט אריינגעקומען זאגן תורה, האבן זיך געוואונדערט, רבי נתן האט געווארט און ער האט זיך אנגערופן נאך ראש השנה, ס'קען זיין אז ס'איז דא אזעלכע וואס זיי קומען צום ראש השנה צו הערן די תורה פון רבי נתן, אז רבי נתן וועט נישט זיין וועלן נישט קומען,

דעריבער ס'איז קלאר ביי מיר, אויב טו איך עס וועגן קאמפארטעביליטי, פאר איך קיין אומאן, איך טו עס נישט וועגן קאמפארטעביליטי, ס'איז מיר א גרעסערע נסיון צו גלייבן אז רבי נחמן איז אין ארץ ישראל, אבער איך טו עס טאקע וועגן דעם. ר' שמעי'ס יסוד איז די רבי'ס.

ס'איז דא א ווארט פון ר' נחמנ'ען, אומאן אדער ארץ ישראל? מען האט געפרעגט ר' מיכאל האט אמאל ר' מיכאל ר' נתנ'ס אייניקל האט אמאל געזאגט דעם שיחה, האט מען אים געפרעגט ר' אברהם ב"ר נחמן ס'איז ריכטיג דעם ווארט? האט ער געזאגט ס'איז ריכטיג, אבער ער האט געגעבן א קוועטש דעם ווארט אומאן שטארקער פון ארץ ישראל, אדער אומאן, נישט אדער אומאן. איך האב נאכנישט קיין דירה אין ארץ ישראל, איך האב נאכנישט קיין דירה ווייל איך ווייס נאכנישט איך זאל גיין אומאן אדער ירושלים, איך האב געבוקט מיין, איך קום אן אין ירושלים. איך קום ארץ ישראל א וואך פאר ראש השנה אז איך זאל נאך קענען פארן. נאך קענען ארויספארן. איך האב נאכנישט געמאכט קיין החלטה. איך מאך אביסל תפילות. זאלסט וויסן זיין ביי מיר, איך האב פריער געזאגט אויכעט, איך גיב זייער אכטונג, איך איך רעד פון די גרויסקייט פון ר' נחמן, און איך רעד פון די גרויסקייט פונעם ראש השנה פון ר' נחמן, כדי צו איבערלאזן ביי מענטשן ווערטער אז יעדער איינער זאל עס נעמען און ער זאל מאכן זיין בחירה. ר' נחמן דארף האבן די טשויס די בחירה פון יעדן איינעם באזונדער. איך קען נישט זאגן פאר יענעם וואס צו טון. יא תפילה תפילה מאך איך, תפילה מאך איך אויף גאנץ כלל ישראל. זאג אים, מ'מאכט א נייע זאך ביי שמחה, דו ביסט נישט געווען דא פריער. ביי שמחה גראס איז נישטא קיין סעודות היינטיגס יאר. וועגן כל מיני סיבות. דארט איז זיין אזא זאך. מען דרייט עס איבער אויף א טשיל. הללוהו בטשילטשלי שמע בטשילטשלי תרועה. ס'גייט זיין א טשיל פון מיטוואך, דאנערשטאג, פרייטאג. ס'איז געווען א פייער. די גאנצע קיטשען איז פארברענט געווארן. די די פלאץ נישט. פארב א שמחה אין קאפ. די גאנצע די גאנצע קיטשען אפאר הונדערט טויזענט דאלער געגאנגען פייער און א גוי האט געגנבעט דעם פלאץ אויכעט און נאך פופציג טויזענט דאלער צו עס ראטעווען אבער די מוסדות פון צפת די זיי גייען דארטן דאווענען זיי גייען דארטן עסן אויכעט זייערע סעודות אבער אבער מ'האט געגעבן מ'האט מ'האט געדארפט איבערדרייען דעם פלאץ רופט זיך פארצעלאציע מ'האט געדארפט מאכן עפעס א כל טוב יענקי יישר כח מ'האט געדארפט אבער דער וואס דער וואס האט אים געברענגט האט אים געקומט געלט ער האט געקלערט אז יענער האט שייכות מיט אונז האט ער גענומען ער האט אריבערגעפירט דעם פלאץ אויף דעם נאמען פון זיין ווייב כל זמן מ'גיבט מיר נישט די פופציג טויזנט דאלער איז גיב איך נישט צוריק געווען א גאנצע אפאר חדשים וואס מ'ארבעט שוין אויף דעם. מען גייט איבערדרייען דעם ווייל די פלאץ האט מען צוריק גענומען פון אים אבער די די די די די פלאץ אליין איז דאך נישט פארברענט געווארן ברוך השם גייט מען עס איבערדרייען אויף א שיינעם פלאץ צו גיין דארטן הוקאס מען גייט מאכן א פלאץ א פלאץ טרעף דיר.

כ'פלעג יעצט רוב וועג גיין בכנסת הגדול, איך זוך אייביג אנדערע מנינים, אנדערע ווארעמקייט, אנדערע פיקס פון די חענגערישע. נאך טרעוולן די גאנצע וועלט, וואו דאווען איך יום כיפור די לעצטע צוויי יאר? אני געס וואט? וועסט אפשר קענען ענטפערן. ניין ניין, פון אלע מין משוגענע פלעצער וואו גיי איך לעצטע צוויי יאר יום כיפור? כ'בין אין אמעריקא. סאטמאר? גאנץ גוט, קלויזענבורג.

א מצב זיי מיט א ברען מיט א מיט א זיי האבן עפעס א נקודה די חברה אבער די די די די טעג פון פאר ראש השנה פשוט טרעפן א פלאץ נישט אין די דירה זיין א וואו איך קען אריין קומען זיצן פארברענגען. די קערפיו ביינאכט? יא יא. זעמיר זיכער? פון צוועלף אזייגער און ווייטער.

לערן מיין שענער טארט, לאמיר ברענגען נייע קולות. די אידיא איז זייער שטארק מאטא. אבער כן. וואס האבן זיי גערעדט דא וועגן שמעון? וואס נישט מבטל פאר אים? ניין. אה, כ'בין אוועקגעלאפן א עירוב אין א גוטע פלאץ אין ארץ ישראל. מ'מיינט מ'איז אין א גוטע פלאץ. ספעישל דאס. קום איך אמאל צוריק צו שמעון. וואק אריין. לערנט היינט אז ער זיצט און לערנט ארויסגעלאפן פון דארט. נישט געקענט פארנעמען. די לעוועל פון דזשעלעסי ווי א מענטש לייכט, דאס איז זיין דראג? איך בין ארויסגעלאפן זייט דעמאלטס, איך האב א אישו פון גיין צו דארט, איך קען נישט גיין דארט. איך האב אים געזען פיר אויפארטאגס זיין אין זיין הויז זיצן און לערנען, ער לייכט. ווער איז אזוי פרייליך? קענסט א מענטש אזוי העפי? איך קען איך קען נישט פארנעמען, איך קען עס נישט זען. ער איז באמת א האלי האלי האלי. ארום און ארום איז א גרויסע בית משוגעים אויכעט, דאס איז איינע פון די גרויסע, און ער האט מיר אמאל געזאגט איך וועל נישט צולאזן קיינעם טשעפען די גארנישט ווייל דאס איז די שמירה מיינע. ער וויל דאס, ניין? איך מיין ער וויל האבן א. דאס איז מיין שמירה. ווא ווא ווא? ער זאגט דאס איז מיין שמירה. א ווא? די גאנצע בית משוגעים ארום און ארום איז א שמירה זיינע.

איינער פון זיינע מעלות איז אז ער ברענגט צו די מעלות צו זיין און ער האט נישט מורא פון גארנישט. איך קען אים נישט פארנעמען, נישט פארנעמען לייק צו דעם אליין דער ראש השנה זיינער אין ירושלים ער האט געהאט פרעשור פון זיך אליין פון מענטשן פון זיינע תלמידים פון זיינע רבי'ס וואס זענען קרוב צו ברסלב ער איז געגאנגען שטארק אויף דעם ער האט עפעס א פוינט וואס ער שפירט עפעס אז ס'איז א ענין פון א גאולה זאך. און אז די גאולה פון כלל ישראל דארף אנקומען צו דעם ענין עכט אז ס'זאל זיין אזוי, רבי יצחק בעלזער האט אויך געהאלטן אזוי, רבי נחמן דארף האבן א גרויסע קיבוץ אין ארץ ישראל אין ירושלים. ס'איז א פוינט, איך לייג עס נישט אוועק בכלל אין זייט. פֿיר געווען טויזנט מענטשן. בעלז.

איך זאג איך זאג פאר ר' נחמן, רבי! מען האט דיר שוין געגעבן עטליכע און דרייסיג יאר פון צענדליגער טויזענטער מענטשן, וואס דארפסטו נאך? גענוג שוין! זאג פארן רעבן, רעבע מ'האט עטליכע אין דרייסיג יאר געגעבן צענדליגע טויזענטער מענטשן זענען ביי דיר אויף ראש השנה, גענוג, זעסט דאך, מ'האט געמאכט א קאראנא, מ'האט געמאכט מלחמות, מען זאגט גענוג שוין, מען זאגט דאך, מען זאגט שוין, רעבע גיב א שאקל די זאך. האסט געהאט האראוויץ איז דורך געלאפן די בארדער, מ'האט אים איינגעזעצט, נו געגאנגען. שוין, שוין, איצטער דארף מען שוין א גאולה, מען דארף שוין א אנדער זאך, דער הייליגער רבי איז דאך אין היכל הגוונים המשתנים.